מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י ז, די קעפל פון די שיחה איז פרק שלישי, מיר וועלן לערנען די שיחה אויף פרק שלישי אין פרקי אבות, אין חלק י ז איז דאס עמוד דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק, דער אלטער רבי שרייבט אין סידור, ער האט אראפגעברענגט פרקי אבות אין סידור,

כך כל שבתות הקיץ סאו דער אלטער רבי שרייבט אז נוהגין אז מ'זאגט פרקי אבות יעדן שבת בדרך כלל איז דא צווישן פסח און שבועות איז דא דער ענין פון זעקס וואכן דאס יעדן וואך לערנט מען איין פרק אין פרקי אבות און דער אלטער רבי שרייבט צו יש נוהגין אז מען טוט עס א גאנצן זומער, און אזוי איז טאקע מנהג חבד אז מען לערנט פרקי אבות א גאנצן א גאנצן זומער, און מיר זעען טאקע די שיחה וואס מיר גייען לערנען איז טאקע געזאגט געווארן נישט צווישן פסח און שבועות, ס'איז געזאגט געווארן שבת פרשת שלח, און דאס איז שוין שפעטער אין זומער. איז דער פרק שלישי דער רבי דער רבי וועט אלעמאל נעמען א משנה אין איינע פון די פרקים וואס ער גייט מסביר זיין און מסביר זיין די משנה די שיחה איז פשוט געוואלדיג געשמאק דער רבי וועט פרעגן שווערע שאלות אויף די משנה און דער רבי וועט מחדש זיין וואס דא טוט זיך און לויט דעם וועט ווערן א נייע ליכט אין די משנה א נייער פארשטאנד אין די משנה און אויך דער לימוד וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם איז א געוואלדיגער לימוד וואזוי א איד דארף זיך פירן

זאל זיין געזונט זאל זיין זאל מען פירן ווי ס'דארף צו זיין ווייל אויב ס'וועט נישט דא דער אויב ס'נישט וועט דאך נישט זיין דער מורא פון מלכות ס'נישט דא די מורא פון מלכות וועט ווערן איש את רעהו חיים בלעו נאר איין ווארט וואס ברענגט זיך נישט אין שיחה אבער אז מ'לערנט צו פארשטיין אמאל אביסל בעסער וואס איז דער נאמען רב חנינא סגן הכהנים ער געווען א סגן פון דעם פון דעם כהן גדול ער געווען אין די צייט פון בית המקדש פון דעם צווייטן בית המקדש און ער געווען ביים חורבן ער איז פון דעם ערשטן דור פון די תנאים און ער פלעגט דערציילן וואס איז געווען אין בית המקדש פארוואס ווערט ער אנגערופן סגן הכהנים נישט סגן הכהן ווייל אין יענע צייט איז ליידער ווי ס'איז באוואוסט איז דער חילוק פון דעם מספר פון די כהנים וואס איז געווען אין בית ראשון און בית שני איז א חילוק פון טאג ביז נאכט א געוואלדיגע חילוק ווייל עס איז געווען מ'פלעגט מ'פלעגט פשוט פשוט משחד זיין די מלוכה מ'פלעגט קויפן דעם ענין פון די כהונה גדולה אלס מיט מיט געלט און מיט די זאכן פלעגן דאס קויפן במילא איז די אלע כהנים וואס האבן עס געקויפט האבן נישט מוציא שנתו געווען אז טאמער איינער א כהן גדול זאל אריינגיין אין בית המקדש אין קודש הקדושים יום כיפור און נישט געווען ראוי צו דעם א סאך מאל האט מען געדארפט ארויסשלעפן גאר בשלשלאות של ברזל פלעג אריינגיין מיט שלשלאות אז טאמער דארטן בלייבן זאל מען אים קענען ארויסשלעפן ממילא איז רב חנינא געווען סגן הכהנים, ער איז געווען ביי זייער אסאך כהנים גדולים איז ער געווען דער סגן, און אז זיי זענען אוועק געגאנגען אינמיטן יאר האט ער זיי איבערגענומען מיט די עבודה פון א כהן גדול. דער רבי האט ארויסגעלערנט פון אים א מורא'דיגן לימוד זכות, ס'איז טאקע געווען זייער נישט גוט וואס זיי האבן עס געקויפט די כהונה גדולה, אבער פון צד שני זעט מען אז די וואס האבן עס געקויפט זענען געווען אויף א מצב וואס זיי האבן געוואוסט אז זיי גייען אריינגיין אין קודש הקדשים און זיי זאלן נישט מוציא שנתם זיין, און דעסוועגן האבן זיי געוואלט האבן דעם זכות פון אריינגיין אין קודש הקדשים. סאו רב חנינא סגן הכהנים זאגט אז מען דארף אלעמאל מתפלל זיין בשלומה של מלכות. פרעגט דער רבי דריי שווערע שאלות אויף דעם. דארף מען פארשטיין. א', רזאל זאגן, די גמרא זאגט, די גמרא זאגט אין בבא קמא, מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבות, ווער ס'וויל ווערן, ווער ס'וויל ווערן א חסיד, זאל לערנען, זאל מקיים זיין מילי דאבות, ס'הייסט דאך פרקי אבות, זאל ער מקיים זיין פרקי אבות, וועט ער זיין א חסיד. וואס דאס מיינט, וואס מיינט די גמרא מיט דעם, אז די מסכת אבות באשטייט פון מילי דחסידותא, פון אזעלעכע הנהגות וואס מ'איז אין זיי נישט מחויב מצד הדין, נאר מ'דארף זיי טון מצד חסידות, לפנים משורת הדין די גמרא זאגט לכאורה אין בבא קמא מאן דבעי למהוי חסידא איז אין פרקי אבות איז לכאורה דארף מען נישט טרעפן דארטן קיין הלכות וואס א איד דארף זיך פירן על פי הלכה נאר ס'רעדט זיך וועגן זאכן וואס מצד חסידות און לפנים משורת הדין און דער רבי גיבט א דוגמה על דרך ווי די הוראה אין דער ערשטער משנה פון דעם פרק אין דער ערשטער משנה פון פרק שלישי שטייט הסתכל בגימל דברים ואין אתה בא לידי עבירה אז וועסט קוקן אין דריי זאכן וועסטו נישט קומען צו עבירה ער קומט אונז נישט דערציילן דארטן אז אז מען זאל נישט טון קיין עבירה דאס ווייס איך אליין אז מען זאל נישט טון קיין עבירה עס קומט דיר געבן א עצה ווי אזוי מען קען ווערן אפגעהיטן אז מען זאל אפילו נישט קומען נאנט צו עבירה דער רבי איז עס מסביר שורת הדין איז מחייב נאר אז דער איד זאל נישט טון עבירה בפועל דאס איז דער הלכה אז א איד טאר נישט טאן קיין עבירה און אויף דעם איז מוסיף די משנה א הנהגה חסידותית וואס איז דאס שטיין אין א מצב פון יראת חטא וואס ער טוט אן דעם יראת חטא און דאס איז אויך אן עצה און אן אנווייז וויבאלד אז א איד טאר נישט טאן קיין עבירה דאס איז דער הלכה קומט פרקי אבות און איז מוסיף ווי אזוי וועסטו נישט צוקומען צו קיין עבירה אז וועסט זיין מסתכל בשלושה דברים אלו, איז דאס א עצה און א אנווייז ווי דו זאלסט נישט אנקומען צו די עבירה, אז ער זאל נישט צוקומען אפילו נאנט דערצו, ווי ווערט דאס, דורך אריינטראכטן זיך אין די דריי זאכן, אין ואין אתה בא לידי עבירה, א מענטש טראכט אריין

אדער צו א זהירות לפנים משורת הדין. ווי ערשט אוועקגעלייגט דעם יסוד אז מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבות, און די דוגמא פון הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, אז ס'קען נישט אז ס'זאל שטיין אוועק אינגאנצן, וואס איז די שייכות דא פון מתפלל בשלומה של מלכות, וואס האט עס צו טון צו הנהגה פון חסידות און א זהירות פון לפנים משורת הדין. אדרבה, באווארענען פון חיים בלעו איז מוכרח על פי ציוויים הכי חמורים בתורה. סא, דאס איז א ענין פון א הלכה, וואס ווי קומט דאס אריין אין פרקי אבות וואס ס'דארף זיין מילי דחסידותא אז ס'זאל נישט זיין איש את רעהו חיים בלוי? דער רבי לייגט צו אין הערה אין הערה פֿיר אז וואס מיינט עס דא ציוויים הכי חמורים בתורה? ס'דארף זיין אז א איד דארף אכטונג געבן אויף זיין לעבן, און ער דארף אכטונג געבן אויף יענעמ'ס לעבן. און דער פרט אויכעט וואס די משנה ניצט רבי חנינא סגן הכהנים ניצט דעם לשון הוי מתפלל בשלומה של מלכות אז ער זאל נישט איינשלינגען יענעם זאגט דער רבי ס'איז דאך א מצות עשה אויף א יחיד אז ער זאל מתפלל זיין פאר זיך שיתפלל על חייו ווי דער רמבם ברענגט עס אראפ און דער חינוך ברענגט עס אראפ אז ס'דא א מצוה מ'זאל דאווענען פאר זיך די וואס זאגסטו מיר אז זאל דאווען אין שטערן של מלכות אז ער זאל נישט צוק בן צו איש איז רעל חיים בלוי דאס איז איינע פון טויער אויף נאר לאך ער זאל שוין אין גאנצן סאנאגע פון מיט דאס צידס און אז ער אירוס פון לפני משור אסדי אין שווערע שיין בייז וואס איז דער דיוק הלשון איש איז רעל חיים בלוי אט דעם איינשלינגען לעבעדיגע רייט דער לושן וואס איז רוגיל און פשוט אין אזא פאל איז א ריגע

אדער אדער גזילה קען שטיין איש את רעהו גזלו ער וועט גזלענען דעם חבר אז אויב ס'איז נישטא קיין יראת המלכות אויב דא ווערט אויך געמיינט רויבעריי און געלט שאדן וכיוצא בזה עס קען זיין מ'רעדט דא נישט נאר וועגן דעם ענין פון חיים בלעו דאך כאילו ווי הרג'נען דארף שטיין הרגו הרגו און אויב ס'רעדט זיך דא אויך וועגן רויב, וועגן רויבן און געלט שאדן, וכיוצא בזה, פארוואס ווערט דא גענוצט א חידוש לשון וענין פון חיים בלעו? וואס עפעס נוצט מען דעם לשון פון חיים בלעו? די דריטע שאלה ג, אלע עניינים אין וועלט זענען תלוי אין אידן. קלאר שטייט אין רשי און דער רמבן, און עס שטייט אז וואס שטייט בראשית ברא אלוקים, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית די וועלט איז באשאפן געווארן צוליב אידן וואס זיי ווערן אנגערופן ראשית תבואתו זאגט דער רבי אויב אזוי אלע ענינים אין וועלט דאך תלוי אין אידן ווייל די וועלט איז באשאפן געווארן צוליב זיי און ס'דא א פסוק אין קהלת את העולם נתן בלבם דער אויבערשטער האט געגעבן די וועלט אין זייער הארץ וואס מיינט דאס דאס מיינט פון דעם איז פארשטאנדיק אז העולם נתן בלבם וואס עס טוט זיך אין די וועלט קומט דאס האט עס צו טון מיט אידן עס קומט פון אידן, וויאזוי אידן פירן זיך, אזוי פירט זיך די וועלט. זאגט דער רבי, פון דעם איז פארשטאנדיק, אז דער ענין פון אלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו, איז דא אויך חס ושלום ביי אידן. אז ס'איז דא ביי אידן אויכעט די זעלבע זאך, אז ס'קען זיין אזא ענין פון איש את רעהו חיים בלעו, דערפאר איז דאס דא אין די וועלט אויכעט, איז דאס דא ביי גויים אויכעט. ואדרבה, דורך דעם וואס אידן פירן אויס די הוראה, דורך דעם וואָס אידן פֿאָלגן אויס די הוראה פֿון רב חנינא סגן הכהנים, ווערט דער ענין אויך אויפֿגעטאָן אין וועלט, מיט דעם וואָס מיר זענען מתפּלל בשלומה של מלכות און מיר טוען עס און און מיר פֿאַרפֿילן אויס די הוראה, וואָס ס'איז נישט דער ענין פֿון איש את רעהו חיים בלעו, האָט עס אַ פּעולה אויכעט אויף די וועלט, אַז עס זאָל נישט זײַן איש את רעהו חיים בלעו. ולכאורה, אויב אַזוי איז תמוה. קומט דאך אויס פון דא אז ס'איז דא ביי אידן אזא מציאות וואס ס'קען זיין דער ענין פון איש את רעהו חיים בלעו, פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה, ווי איז שייך מ'זאל וועגן אידן זאגן אז כאטש ס'זענען פאראן כמה וכמה קלארע ציוויי השם בזה, איז ווען נישט די מורא פון מלכות וואלט א איד איינגעשלונגען און נישט סתם א צווייטן נאר אפילו רעהו.

דארף ער האבן די באווארעניש פון הווי מתפלל בשלומה של מלכות אז ער זאל נישט בולע זיין רעהו, לייגט זיך אינגאנצן נישט אין שכל וואס טוט זיך דא. האבן מיר, האט דער רבי געפרעגט דריי שאלות אויף דעם חלק פון די משנה, די ערשטע שאלה איז געווען, וואס איז שייך דא בכלל דער ענין פון בלעו, ס'איז דאך היפך השולחן ערוך און דער גאנצער ענין פון פון פרקי אבות איז מילי דחסידות, צווייטע שאלה איז געווען פארוואס בלעו, פארוואס ניצט נישט די משנה פון בדרך כלל הריגה אדער גזילה, וואס איז דער ענין פון חיים בלעו, פארוואס דוקא דער ענין פון חיים בלעו, די דריטע שאלה איז געווען ווי בכלל שייך זאגן אויף אידן אזא זאך, אז ס'זאל זיין בלעו און וועמען, איש את רעהו חיים בלעו, לייגט זיך נישט אין שכל אזא זאך. אות ב', וועט דער רבי פרעגן א שאלה אויף דעם אויף דעם צווייטן חלק פון די זעלבע משנה. נאך דעם געבראכטן מאמר פון רב חנ פון רב חנינא פון רב חנינא סגן הכהנים שטייט אין דער משנה דאס איז די גירסא פונעם אלטן רבי'ן דאך דא א מחלוקת וויאזוי די חילוקי המשניות גייען איז דער אלטער רבי אין אין זיין ווי ער צוטיילט די משניות האט ער עס געמאכט אין איין משנה דער רבי זאגט אויכעט אין די הערה וכן הוא במשניות דפוס ראשון וואס איז געווען אין נאפאלי אין דעם יאר רנ"ב איז דאס דער סדר פון די משנה נאך דעם געבראכטן מאמר שטייט אין דער משנה רב חנינא בן תרדיון אומר שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים כו' אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה איז ווי ער פירט אויס דארטן שכינה שרויה ביניהם דאס איז דער המשך פון די משנה פון רב חנינא סגן הכהן אינטערעסאנט ס'איז אויכעט דער זעלבער נאמען רב חנינה רב חנינה בן סגן הכהנים און רב חנינה בן תרדיון שוין מערערע מאל גערעדט דא אין לקוטי שיחות חלק ד' די אריכות אז דער פאנאנדערטייל פון די משניות איז בדיוק און דאס איז נוגע להלכה למעשה ס'איז נוגע להלכה למעשה ווי דער רבי גייט זאגן און אין הערה 12 ברענגט דער רבי אראפ אז מען קען זאגן אפשר אז אויכעט א נפקא מינה איז דא א קלארע משנה אין משנה ז' לויט די גירסה פון דעם אלטן רבי'ן עס שטייט המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו איז די שאלה וואו האט ער אויפגעהערט ווען איז דאס מפסיק ממשנתו אויב עס איז איין משנה אדער עס איז צוויי משנה'ס ווען איז דער חילוק ווי דאס איז אבער דאס וואס דער רבי ברענגט ארויס דא אין די שיחה איז וואס איז דאס נוגע להלכה למעשה ווען איינער איז מקדש את האשה ער מאכט ער איז מקדש א אשה מיט א תנאי אויב דער תנאי ווערט נישט מקוים איז ער נישט מקודשת וואס איז זיין תנאי זיין תנאי איז על מנת שאני יודע לשנות איך קען לערנען איך קען משניות אז די קידושין זענען אויפן תנאי אז ער קען משניות דיש לומר אז עס זענען גענוג און נויטיג צו קענען דריי משניות אין אין אין חלק אין אבן העזר ברענגט זיך אראפ אז ס'דארף זיין אז ער זאל קענען דריי משניות און נישט איז דאס נישט ער האט דאך געזאגט על מנת שאני יודע לשנות דארף ער קענען דריי משניות וואס יש אומרים איז ממילא איז דאך דא א מורא'דיגע חילוק, און דער אלטער רבי האט אריינגעלייגט די צוויי משנה'ס צוזאמען, די צוויי חלקים אין די משנה האט ער געמאכט איין משנה, דארף מען פארשטיין וואס איז די שייכות פון די משנה מיט די משנה, מיר לערנען ערשט משנה ב' אין פרק ג' אין פרקי אבות, וואס יש אומרים, זייער א געשמאקע נקודה, דער רבי זאגט ויש אומרים, אז אויך צוליב דעם האט דער אלטער רבי אריינגעשטעלט די מסכת אבות אין זיין סידור. צו וויסן דעם אופן פון חלוקת המשניות. לכאורה, ווי קומט אריין פרקי אבות, מען לערנט דאס טאקע שבת צווישן פסח און שבועות, מען לערנט דאס טאקע אין מנהג חבד, אז מען לערנט דאס א גאנצן זומער ביז ראש השנה לערנט מען יעדן שבת א פרק, מען ענדיגט די זעקס הייבט מען נאכאמאל פרק א', אבער ווי קומט דאס אריין אין סידור, עס איז דאך נישט קיין דאווענען, עס איז דאך נישט קיין חלק פון דאווענען. איז דא א סברה אז דער אלטער רבי האט עס אריינגעשטעלט אום צו מודיע זיין ווי אזוי ער האט צוטיילט די משניות לויט די שיטה ווי ער האט געהאלטן אדער לויט ווי דער רבי האט געזאגט אין די הערה 10 אז ער זעהט דאס אין די משניות אין דפוס ראשון ממילא אויב דאס איז דער עניין איז נישט מובן וואס איז דער המשך און שייכות פון מאמר שניים שיושבים צום מאמר הוי מתפלל בשלומה וכו' וואסערע קשר האט דאס איינע מיט די אנדערע אז ס'איז אריינגעלייגט אין איין משנה מוז עס האבן א קשר איינע מיט די אנדערע תורה איז מדויק תורה האט יעדן זאך מדויק ווי ס'איז וואסערע שייכות האט דאס וואס דערפאר שטיין ביידע אין איין משנה לכאורה זעט זיך נישט קיין קישור צווישן זיי איך זע נישט קיין קישור אין די צוויי זאכן אין די צוויי אין די צוויי חלקים פון די משנה פון רב חנינא סגן הכהנים און רב חנינא בן תרדיון דער רבי לייגט צו אין הערה 15 ויתירה מזו ובבא הא' מדברת בענין שנוגע לכל העולם ווי געזאגט פריער מ'רעדט אפילו וועגן גוים אויכעט אז ס'טאר נישט זיין דער איש את רעהו חיים בלעו און והוא מוכרח ליישוב העולם און אז ס'מוכרח אויף ישוב העולם, אז ס'זאל נישט זיין קיין איש את רעהו חיים בלעו. אלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. דאס איז די ערשטע בבא. ובבא הב' איז בענין הנוגע רק לישראל. וואס איז דאס לימוד התורה? און ס'רעדט זיך נאך אין די מדריגה, די העכסטע מדריגה אין לערנען תורה ביי אידן, וואס אויב ס'זיצן לערנען תורה ווי ס'דארף צו זיין, איז שכינה שרויה ביניהם. ווי קומט דאס, וואסערע שייכות האט דאס מיט די אנדערע? און אין די שיחה דער רבי זאגט אין די חצי ריבוע ואדרבה נאך אסאך געשמאקער ווערט די שאלה וואס דער רבי פרעגט די סברה איז מחייב אז דער מאמר פון רב חנינא בן תרדיון האט א שייכות און דארף צוגעשטעלט ווערן צו דער ווייטערדיגע משנה אין די ווייטערדיגע משנה שטייט רב שמעון אומר גימל שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה וואס ווייזט עס ארויס דער מאמר וואס אויכעט דארט רעדט זיך וועגן דעם עילוי פון דברי תורה בחבורה און דער חיסרון פון א חבורה אן דברי תורה אז אויב ס'א חבורה פון אן דברי תורה דאס מושב לצים און אויב ס'איז א חבורה וואס זיי זיצן לערנען אויב ס'א חבורה וואס זיי וואס זיי שאכלו אויף איין טיש איז דאס א ענין פון ווען זיי לערנען איז דאס א מעלה פון תורה אויב לא אמרו איז דאס ממש שטימט דאס ממש מיט די מיט דער חלק פון די משנה דער צווייטער חלק פון די משנה פון משנה בית מיט דעם רב חנינא בסגן הכהנים שטימט זייער גוט מיט דעם ענין פון רב שמעון וואס ער זאגט גימל שאכלו און דארט האט עס אין גאנצן נישט קיין שייכות צו דעם חלק פון די משנה פארוואס האט עס אריינגעשטעלט דווקא דארט האבן מיר ביז יעצט געלערנט די פיר שאלות וואס דער רבי פרעגט, ערשטנס פארוואס דאס גמרא זאגט דא מילי דחסידותא מאן דבעי למהוי חסידא, ווי קומט אריין אז מען לערנט אים אין פרקי אבות וואס הלכה הלכות מפורשות און קלאר, וואס זאגט מען דא אז דעם ענין פון איש את רעהו חיים בלעו, הוי מתפלל בשלומה של מלכות, וואס א שייכות האט עס דא? צוויי פארוואס נוצט דעם לשון בלעו נישט נישט דעם לשון רגיל והרגוני, אז איינער וועט הרג'ענען דעם אנדערן נישט וועט אים איינשלינגען, און ווי שייך בכלל צו זאגן פאר אידן אז עס שייך צו זיין דעם ענין פון בלעו און נאך וועמען את רעהו חיים בלעו דערנאכדעם די שאלה ווערט אויכעט דאס געווען שאלות אויף דעם עצם מאמר פון רב חנינא סגן הכהנים יעצט ווערט א שאלה וואס די שייכות פון דעם דער אלטער רבי שטעלט זיי אריין אין איין משנה מיט דעם מיט דעם מיט דעם מאמר פון

חשובן אין א חבורה אן תורה און אויב זיי לערנען תורה דאס ממש געשמאק ביידע זאכן זענען ביידע גלייך פארוואס האט מען זיך אריינגעשטעלט אין דעם משנה מען האט זיך אריינגעשטעלט אין א המשך צו דעם משנה פון רב חנינא סגן הכהן אין אות גימל דער רבי אנהייבן דעם ביאור ווערן א נייע ליכט און א נייע חידוש וואס מיינט דא דער ענין פון חיים בלעו ס'באלאנגט טאקע יא אין פרקי אבות און ס'א מורא'דיגער לימוד און מ'קען זיך אפלערנען פון דעם ווי א איד דארף זיך פירן דער ביאור אין דעם אות גימל, וויבאלד די מסכת אבות אנטהאלט מילי דחסידותא ווי געזאגט פריער, ווי דערמאנט אויבן, דאס הייסט אז דאס זענען הוראות פאר א אידן וואס איז גאנץ און אפגעהיט אין לימוד התורה און קיום המצוות, און אים פעלט נאר די הנהגה פון מידת חסידות, אזוי האט מען געזאגט פריער, די גמרא זאגט קלאר, מאן דבעי למהוי מאן דבעי למהוי חסידא, לקיים מילי דאבות. ס'הייסט אז ער איז גאנץ און אפגעהיט אין לימוד התורה און די מצוות. איז במילא פשוט, זייער פארשטאנדיג בפשטות, אז ס'איז נישט דא קיין ארט אים אנצוזאגן ער זאל נישט בא'גזל'ענען א צווייטן אידן, און אוודאי נישט דער ציווי ער זאל נישט אנרירן דעם לעבן פון א אידן. במילא פשוט פארוואס דא שטייט נישט א באווארעניש פון איש את רעהו הרגו אדער בגזל. שטייט נישט אלמלא, מ'קען ס'איז נישט שייך צו זאגן אזא זאך, וועגן וועמען רעדט מען דא? ס'מוז זיין מילי דחסידותא. קען נישט זיין אז ס'רעדט זיך וועגן הרג'נען אדער וועגן גזל'נען. מיט דעם דארף מען פארשטיין פארוואס שטייט דער ענין פון חיים בלעו, וועט דער רבי מחדש זיין וואס דאס מיינט, אבער א רגע אין דעם, איינע פון די שאלות איז שוין אראפגעפאלן, דערפאר זאגט נישט דער זאגט נישט דער רב חנינא בן סגן הכהנים זאגט נישט דעם לשון פון איש את רעהו הרגו אדער בגזל עס רעדט זיך נישט דא וועגן אזא מענטשן דאס איז נישט דאס באלאנגט נישט אין פרקי אבות דא רעדט מען וועגן א מענטשן וואס ער איז גאנץ און אפגעהיט אין תורה און מצוות דערפאר קען מען נישט ניצן דעם לשון דער דיוק איז דא דווקא יעצט דארף מען פארשטיין וואס מיינט אבער פארט חיים בלעו דער דיוק איז דא דווקא איש את רעהו חיים בלעו ער וויל נישט אנרירן חס ושלום דעם לעבן און אייגנטום פון צווייטן אידן, חס ושלום ער גייט נישט טשעפען דעם אידן, ער גייט נישט צונעמען זיין אייגנטום, ער גייט נישט צונעמען ביי אים עפעס, זיין רצון איז נאר, דער רבי האט עס אריינגעלייגט אין מירכאות, זיין רצון איז נאר חיים בלעו, אז דער לעבן, די מציאות און די מעשים פון צווייטן זאלן זיין איינגעשלונגען אין זיין מציאות. ער וויל אים איינשלינגען און ער וויל מאכן פילן יענעם, און ביי זיך פילט ער אזוי און ער וויל יענעם מאכן פילן אז ער איז אינגאנצן נישט קיין מציאות. ווער איז א מציאות? איך בין א מציאות. דאס מיינט דער ענין פון חיים בלעו, און אויף דעם איז פארשטאנדיג פארוואס ס'קומט אריין אין אין פרקי אבות ווי דער רבי גייט מסביר זיין ווי קען עס זיין, מען רעדט דאך ווי געזאגט פריערט א מענטש וואס איז גאנץ און אפגעהיט אין לימוד התורה און קיום המצוות, ווי קען זיין ס'זאל זיין ביי אים אזא סארט זאך? דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק, דאס איז דאך דער יסוד אז חיים בלעו מיינט אז ער וויל אים איינשלינגען, ער וויל אז ער זאל ווערן בטל צו אים אינגאנצן, זיין מציאות עקזיסטירט נישט, ער איז חס ושלום נישט טשעפען נישט הרג'נען נישט גזל'נען. דער רבי מסביר זיין ווי קען מען צוקומען אז ער זאל ברענגען זיך צו ערשטנס ווי טרעפט עס ביי מענטשן וואס איז גאנץ אין תורה און מצוות ס'זאל זיין ביי אים אזא זאך און צווייטנס ווי קען מען ברענגען אז ער זאל עס מבטל זיין ער זאל עס נישט טון דאס דערויף גייט דאך דער ענין פון פרקי אבות פון מילי דחסידותא לפעמים דער רבי זאגט דאס זייער געשמאק איז אדרבה ווער איז וואס ס'האט די בעיה פון איש את רעהו חיים בלעו, דווקא ווער ס'איז אפגעהיט און גאנץ אין לימוד התורה און קיום המצוות, ווי קען עס זיין? דער רבי מסביר, ולפעמים איז אדרבה, די מעלות וואס ער האט, דער רבי האט אונטערגעשטראכן, דער מענטש וואס האט אין זיך מורא'דיגע מעלות, אז ער איז גאנץ אין לימוד התורה, און ער איז אפגעהיט אין מצוות, כנזכר לעיל, מען רעדט וועגן אזא מענטש, נאר אז נישט, האט עס נישט קיין ארט אין פרקי אבות, און קעגן דעם זעט ער פיל חסרונות ביים צווייטן אידן. אז א איד וואס איז גאנץ אין תורה און איז אפגעהיט איז גאנץ און אפגעהיט אין לימוד התורה און קיום המצוות אבער ער זעט ביים צווייטן אז ס'דא פיל חסרונות בפרט ווען יענער איז אן איש פשוט אין ידיעת התורה און אמאל אויך זעט ער אויף אים אז ער איז מיט העדר הזהירות אין קיום המצוות ברענגען אים צו ברענגט עס אים צו אז זיי זענען ביי אים מכריח זיי נייטן אים די מסקנה אז יענער דארף זיין בטל צו אים און נאך מער, עס איז א זכות אויף אזוי ווייט, מצד זיינע מעלות, מצד זיין אפהיטן תורה און מצוות, איז עס אים מכריח צו די מסקנא, אז יענער מוז זיין בטל צו אים, יענער איז עפעס גארנישט קיין מציאות, איך בין די גאנצע מציאות. עס איז און נאך טיפער, עס איז א זכות און א עילוי פאר יענעם, אז ער וועט זיין איינגעשלונגען אין זיין מציאות. אז דו לערנסט אז ער וועט לערנען מיט אים אדער ער רעדט מיט אים ער האט מיט אים א שייכות איז דאס א זכות פאר אים אז מען זאל וויסן אז ער איז איינגעשלונגען אין דעם וואס האט אלע די מעלות געוואלדיג וואס דאס מיינט ווי קען מען צוקומען אז מען זאל עס איז איז שכל הפשוט מאכט דאס אז ער האט ער האט א זכות און פארשטאנדיג אז ער קען אזוי פילן ווער איז יענער ווער איז יענער לגבי מיר גארנישט אות ד' וועט דער רבי מסביר זיין ווי קען מען עס צוקומען אז ער זאל מבטל זיין אויף דעם עניין און זאל נישט זיין דער עניין פון חיים בלעו אות ד' כדי צו שולל זיין אזא הרגש און הנהגה איז נישט גענוג א שכל'דיגע הסברה א מענטש וועט זיך אוועק זעצן און זיך מסביר זיין מיטן שכל אז עס איז נישט ריכטיג און עס טאר נישט זיין אזוי עס וועט גארנישט העלפן אדרבה מצד שכל האמיתי ווארום דא רעדט זיך נישט וועגן א שוטה רשע וגס רוח, מען רעדט דאך נישט דא וועגן אזא מענטשן, חס ושלום, דער רבי לייגט צו חס ושלום, מען רעדט דא וועגן א מענטש וואס איז גאנץ און אפגעהיט אין לימוד התורה און קיום המצוות, איז דער שכל האמיתי זיינער איז אים מכריח אז אזוי דארף ער זיך פירן, די שכל קען אים נישט וועט אים נישט משנה זיין. איז דא אן ארט פאר אזא טענה? איז דא א ארט פאר אזא טענה פון א מענטשן וואס ער וויל מאכן את רעהו, דווקא רעהו, גייט אראפ אויך די שאלה פארוואס דער ענין פון רעהו, דווקא רעהו איז חיים בלעו, וואו זע איך אז ס'האט אן ארט אזא טענה? סוף כל סוף איז ער דאך א גדול אין תורה און אין קיום המצוות וכו', ווי געזאגט פריער, אין דער צייט ווען רעהו איז גאר ווייט פון דער מדריגה, און דער חשבון איז אמת און אויסגעהאלטן לויט'ן דרך און מאס פון תורה. בפרט אויב יענער דארף אנקומען צו אים אין לימוד התורה און הוראות אין קיום המצוות, איז דאך זיכער אז ער דארף זיין בטל צו אים. דער רבי לייגט צו אין הערה זיבעצן, להעיר ממאמר חזל, אז ספרי, און רשי ברענגט עס אין פרשת עקב, און די גמרא זאגט עס אין כתובות, שטייט ולדבקה בו, ווי קען מען זיך, ווי קען מען זיך מדבק זיין אין דעם אייבערשטן? ווי ווערט דאס? הדבק בחכמים, וועסטו ווערן אויכעט בטל, וועסטו ווערן אויכעט דבוק אין דעם אייבערשטן. וואס מיינט דאס? מיינט עס זיין דבוק, זיין בטל צו דעם, צו דעם, צו דעם, צו חכמים. ממילא איז על פי שכל און שכל אמיתי און ס'איז אויסגעהאלטן אויכעט לויטן מאס פון תורה אז מען דארף זיין מען דארף זיך מחבר זיין מיט א תלמיד חכם צו קענען ווערן בטל צום אייבערשטן און דעריבער אפילו נאך דער גאנצער וויבאלד נאר שכל'דיגער די גאנצע הסברה און חשבון לויט די שכל אבער ס'איז אלץ שכל'דיג אז ער דארף זיך פירן אנדערש, וועט ער נאכאלץ נישט קענען אפטרעטן פון זיין הנחה, עס וועט זיין זייער שווער צו אוועקגיין פון די הנחה אז רעהו דארף זיין בטל און בלוע אין זיין מציאות. ער זעט דאך דעם חילוק פון אים ביזן חבר, ער קען זיך מסביר זיין הונדערט מאל, ס'וועט נישט ארבעטן, איך זע דאך פארט דעם חילוק צווישן מיר מיט אים, איך בין אינגאנצן א גדול אין תורה, א גדול אין מקיים זיין מצוות, און יעדער איז דאך לגבי מיר גארנישט, ווי קען איך ווי קען איך זיין אז עס זאל נישט זיין חיים בלעו? וואס איז די עצה? זאגט דער רבי די עצה פון צו פועל זיין ביי זיך שלילת הנ"ל צו אראפנעמען דעם ענין פון איש את רעהו חיים בלעו און ס'זאל זיין כדבעי מיט א אמת איז צו מקיים זיין די הוראה פון דער משנה מען דארף זיין הוי מתפלל בשלומה של מלכות אז מען זאל דאווענען אז די מלכות זאל זיין ווי ס'דארף צו זיין וואס דורך דעם וואס ווערט יעמאלט וואס ווערט אז איך בין מתפלל בשלומה של מלכות דער רבי מסביר זיין פשוט געשמאק דאס איז עכט איינע פון די געוואלדיגע חידושים וואס דער רבי איז מחדש דא אין די משנה. הוי מתפלל בשלומה של מלכות, וואס דורך דעם ס'וועט זיין א נייער לימוד וואס מיינט מוראה של מלכות. מלכות וואס דא מיינט, מיינט מען וועגן מלכות שמים. ער זאל מעורר זיין, עס זאל זיין מלכות למטה ווי ס'דארף צו זיין, ממילא וועט ער צוקומען צו א צו א תוצאה אז ער וועט האבן מורא פון דעם אייבערשטן אז ער וועט צוקומען צו א דרגא פון האבן באמת מורא פון דעם אייבערשטן וועט נישט זיין ביי אים דער ענין פון חיים בלעו ווי דער רבי גייט מסביר זיין מיט אלע פרטים און געשמאק וואס דורך דעם וועט ביי אים דערוועקט ווערן דורך דעם וואס ער וועט זיין מתפלל בשלומה של מלכות וועט ביי אים ווערן דערוועקט די מורא פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך דאס וואס דאס וואס וועט אויפטאן אין מתפלל בשלומה של מלכות וועט ממילא ווערן אויפגעוועקט ביי אים ווערן דער הרגש היראה און פאר דעם אייבערשטן וואס וועט יעמאלט ווערן און דער הרגש היראה האט בכוח צו פועל זיין ביי אים אז ער זאל זיך נישט האלטן גרויס לגבי א צווייטן אידן דאס וועט קענען פועל'ן ביי אים אז ער זאל נישט זיין אין די דרגה פון העכער פון א צווייטן אידן ווי ארבעט דאס דער רבי גייט עס מסביר זיין זייער געשמאק די הסברה אין דעם חזל זאגן, די גמרא זאגט אין ברכות, ברענגט זיך אראפ אין זוהר, מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע, אז די מלכות דא למטה, אז ס'דא א מלוכה, איז דאס די זעלבע ווי מלכותא דרקיע, ווי מלכות פונעם אויבערשטן. די הסברה דערפון איז, וואס די הסברה אין דעם מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע, כידוע, ווי דער ווי דער זוהר איז דאס מסביר כידוע אז מלכותא דארעא וואס מיינט כעין מלכותא דרקיע אז מלכותא דארעא קומט אראפ דורך השתלשלות פון מלכותא דרקיע ס'איז דא מלכותא דרקיע פון דעם אייבערשטן וואס ער איז מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא דורך אים דורך צמצומים און צמצומים קומט אראפ ביז ס'ווערט א מלך דא למטה דער מלך דא למטה האט זיין שורש וואו איז זיין שורש ס'נישט סתם אז ער איז געווארן ער איז געווארן עפעס א מלך ער האט זיין שורש אין זיין שר למעלה, יעדער מלך האט זיין שר למעלה, און דער שורש פון דעם שר איז אין א העכערע דרגה, דער שר איז נישט די העכסטע דרגה וואס פון דעם ווערט א מלך, עס קומט נאך פון העכער, און אזוי העכער און העכער, ווי ס'שטייט א פסוק אין קהלת, גבוה מעל גבוה שומר. ס'גייט העכער און העכער און העכער ביז ס'קומט אן צום מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ביז צום מלכות פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וואו נעמט זיך א מלך דא למטה? דווקא פונעם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. דערפון איז פארשטאנדיג אז בשעת עס איז דא שלומו של מלכות בפשטות, ס'דא שלומו של מלכות, די מלכות פירט זיך ווי ס'דארף צו זיין, ס'געזונט, און ס'ארבעט ווי ס'דארף צו זיין, און ס'פירט די, ס'פירט דעם, דעם מדינה פירט דאס ווי ס'דארף צו זיין, איז ממילא אז בשעת ס'דא דער שלומו של מלכות בפשטות, וואס מיינט דאס? אז מלכותא דארעא הערשט מיט א שלימות וכו', ס'פירט אן מיט א שלימות, איז דער אמת'ער טעם וסיבה צו דעם, וואס איז דער אמת'ער טעם וואס איז דא א שלימות אין מלכות, פארוואס דארף איך דאווענען עס זאל זיין? ווייל די מלכותא דארעא זאגט זיך ארויס דער שורש מלכותא דרקיע. וואס ווייזט דאס? אז ס'איז דא א גוטע מלכות ווי ס'דארף צו זיין, ווייזט דאס מיר אויף מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ס'ווייזט אונז מיט א גרעסערן תוקף אויף די שטארקייט און אויף די מלכות פון דעם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. און דערפאר ווען א איד וואס האלט שוין ביי מילי דחסידותא ממילא זעט ער יעדער עניין ווי ער איז לאמיתתו ער לערנט אויך תורה און איז מקיים מצוות קומט דער עניין פון מילי דחסידותא וואס ער יעמאלט ברענגט עס אים צו צו זען יעדן זאך ווי ס'איז באמת לאמיתו איז דיין תפילה אין דעם ענין פון שלומה של מלכות, פילט ער אין דעם בשעת ער איז מתפלל ווי רב חנינא סגן הכהנים זאגט אים אז מען דארף מתפלל זיין לשלומה של מלכות, וואס ברענגט דאס אים? ער פילט אין דעם דאווענען פאר שלומה של מלכות ביז ער זעט דאס מיט א ראי' מוחשית, ער זעט דאס ממש ער קען עס פילן, וואס זעט ער? מלכותו של הקדוש ברוך הוא, דאס וואס קען אויפטון דער ענין פון מתפלל בשלומה של מלכות. און במילא ווערט ביי אים נתעורר דורך מלכותא דארעא דער הרגש א מורא פאר מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, און יעדע דאס ברענגט אים צו דעם ענין פון האבן מורא דורך דעם וואס ער מתפלל לשלומה של מלכות ברענגט עס אים צו האבן ברענגט עס אים צו האבן מורא פאר דעם אייבערשטן, מילא איז דאס אן אנדער אן אנדער גדר פון דעם ענין פון מתפלל בשלומה של מלכות דער רבי לייגט צו אין הערה זיבן און צוואַנציק להעיר מהמסופר באדמור הזקן עס ווערט דערציילט וועגן דעם אלטן רעבן ווען ער געווען איינגעזעצט אין תפיסה פאר ער איז ארויסגעגאנגען י"ט כסלו וואס איז געווארן דער ענין פון יום טוב פון י"ט כסלו איז אמאל געקומען דער קיסר דער צאר איז געקומען, האט זיך אנגעטון רעגעלע קליידער, און ער איז געקומען בגדים, בגדים אזרחיים, און ער איז אריינגעקומען אן קיינעם אליין, אריינגעקומען צום אלטן רעבן אין זיין צימער וואו ער געזעצט איינגעזעצט. חלק לו כבוד מלכות, דער אלטער רעבע האט אים אפגעגעבן גלייך א כבוד פון מלכות, באמרו, און האט אים געזאגט, בוודאי הנך קיסר כו', דו ביסט דער קיסר. ווי קומט דאס וואס דער אלטער רבי וואס וואס האט ער געזען דא פארוואס כי מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא אזוי האט ער אים געזאגט מלכותא דארעא איז אזוי ווי מלכותא דרקיעא דער אלטער רבי האט דאך געהאט א מורא'דיקן פחד פון דעם אייבערשטן מיט אלץ איז אריינגעקומען א קיסר דא למטה האט ער געפילט אז דאס קומט פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ס'איז אזוי פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא דורך צמצומים און צמצומים און גבוה מעל גבוה קומט אראפ ביז ווערט א שר און ביז ווערט א מלך דא למטה דער רבי איז מסיים ובהכנסך לכאן ווען דו ביסט דא אריינגעקומען הרגשתי בנפשי יראה ופחד וכו' מורא'דיק איז זען מיר דער עניין וואס דער מלך דא למטה קען מעורר זיין א אידן אז ער זאל האבן דעם ענין פון פחד פון מורא און די עצם יראה פאר דעם אויבערשטן וואס האט עס אויף דעם ערשטן דעם עניין וואס מיר לערנען דא אז זאל נישט זיין דער איש את רעהו חיים בלעו דער רבי מאזגן און די עצם יראה פאר דעם אויבערשטן פועל'ט אז ביי אים ווערט נכנע אויך די התנשאות, און די התנשאות וואס ער האט, איש את רעהו חיים בלעו, ער איז טאקע א גאון, ער איז טאקע א גדול בתורה און א גדול במצוות און יענער איז גארנישט, עט עס אים ברענגען אז ער זאל מבטל זיין זיך און נישט וועלן איינשלינגען יענעם אז ער זאל ווערן בטל לגבי אים. אז ביי אים ווערט נכנע אויך די התנשאות, זיין גרויס האלטן זיך לגבי א צווייטן אידן, פארוואס? ווייל מלכותו יתברך, אויב ער האט, ס'ברענגט אים צו האבן א פחד פונעם אייבערשטן, איז דאך השוה ומשוה קטן וגדול, מ'זאגט אין דעם פיוט פון וכל מאמינים, ראש השנה יום כיפור, זאגט מען השוה ומשוה קטן וגדול, איז אויב ער האט יראה פאר דעם אייבערשטן, עט זיין ביי אים ער מיט דעם אנדערן זענען גלייך. דער גדול שבגדולים איז לגמרי נישט תופס מקום פונקט ווי דער קטן שבקטנים ביי דעם אויבערשטן. ממילא, עט ווערן פארשטאנדיק, וואס דער ענין וואס ער איז מתפלל בשלומה של מלכות, עט אים ברענגען צו מעורר זיין, אז עט אים מעורר זיין די מלכות פון וואנעט ס'קומט, אז ס'קומט פון למעלה, עט אים מעורר זיין דעם ענין פון דעם יראה, דעם יראה פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, די יראה פונעם אויבערשטן, עט אים ברענגען צו פארשטעלן, אז ביי אים איז השוה ומשוה קטן וגדול, ווער ביסטו לגבי דעם אויבערשטן, איז פונקט ווי יענעם, ביי דעם אייבערשטן זענען אלע גלייך, ממילא טוט עס אים ברענגען אז ער זאל נישט זיין דער ענין פון חיים בלעו. אין אות ה' וועט דער רבי מסביר זיין וואס איז דער לשון פון חנינא, רבי חנינא בן, רבי חנינא בן, רבי חנינא, וואס רבי חנינא סגן הכהנים, זאגט דעם לשון פון הווי מתפלל בשלומה של מלכות. מסביר זיין, ווי געזאגט פריער האט ער נישט אנגערירט די נקודה אז שכל קען עס נישט העלפן, שכל על פי שכל אמיתי, אפילו על פי שכל על פי תורה, זעט ער אז ער איז אנדערש ווי אים, מילי דחסידותא איז התפלל בשלומה של מלכות, וואס ווערט פון דעם? ווערט פון מתפלל בשלומה של מלכות, עט ווערן דער ענין וואס עט מעורר זיין די מלכות פונעם אייבערשטן און ממילא עט ער ווערן בטל אבער וואס האט ער גענוצט דעם ענין פון מתפלל אין אות ה' איז זייער געשמאק וואס דער לשון איז מתפלל דער יצר הרע איז אבער אן אומן אין זיין ארבעט צו אראפפירן די מענטשן פון דרך הישר ער איז א אומן די גמרא זאגט אין שבת כך אומנותו של יצר הרע ער קומט נישט חס ושלום זאגן א אידן גלייך טו די ערגסטע עבירה ער גייט מדרגה לדרגה היום אומר לו עשה כך מחר אומר לו עשה כך ביז ער פירט אים אראפ פון וועג ער איז א אומן דעריבער איז נישט גענוג דאס ער אליין מיט זיינע אייגענע כוחות וועט זיך מתבונן זיין אין ענין פון שלומה של מלכות לכאורה זאל זיך מתבונן זיין שלומה של מלכות און ס'עט אים ברענגען צו א יראה פון דעם אייבערשטן וואס דארף ער זיך מתבונן זיין אז מלכותא דארעא איז כעין מלכותא דרקיעא כנ"ל ממילא עט ער אנהייבן מורא האבן פארן אייבערשטן עט ער ווערן עט ער נישט מבטל זיין יענעם און ס'וועט נישט זיין חיים בלעו זאגט דער רבי ס'וועט נישט ארבעטן ווארום ס'איז עלול טאקע ארבעטן אביסל איבער דאס טאן, אבער ס'איז עלול אז נאך א געוויסן זמן זאל די התבוננות אויפהערן צו ווירקן כדבעי, צוליב תחבולות היצר, די יצר וועט קומען און אים זאגן, און ביסט בטל צו אים, האסט טאקע אריינגעטראכט אז דער אייבישטער איז גרויס און ס'איז יראה פון מלך מלכי מלכים, אבער גיב א קוק א חילוק פון דיר ביז אים, זע דעם חילוק. וואס זאגט דא ר' חנינא, סגן הכהנים? אז עס וועט נישט העלפן, דער שכל וועט נישט העלפן, און עס וועט קומען א צייט ביז די מורא וועט ווערן אפגעשוואכט און אינגאנצן נתבטל ווערן, די יצר הרע האט זיך זיינע וועגן, ער איז א אומן. דערפאר איז ער מדגיש, רבי חנינא סגן הכהנים זאגט נישט אז מען זאל מען זאל טראכטן וועגן שלומה של מלכות, געווען גענוג טראכטן וועגן שלומה של מלכות, עס וועט אים מעורר זיין מלכות פון פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, זאגט ער ניין, דערפאר איז מודגש אין דער הוראה, הווי מתפלל בשלומה של מלכות, נישט פארלאזן זיך נאר אויף דער התבוננות מיט זיינע אייגענע כוחות, נאר ער מוז אנקומען צו מתפלל זיין, צו תפילה טון און אויסבעטן אז דער אויבערשטער זאל אים העלפן בטובו ובחסדו, חסד חינם. דאס איז וואס מען דארף טון דא. סאו ווען רב חנינא סגן הכהנים זאגט די משנה, זאגט ער נישט זאלסט זיך מתבונן זיין און דורך דעם וועסטו אנקומען צו דעם. עס קען זיין ס'וועט אנקומען אביסל צו דעם. לכתחילה וועט עס נישט ארבעטן, ווייל שכל הפשוט און שכל האמיתי און שכל תורה זאגט, ס'איז א חילוק פון מיר ביז אים. דער רבי זאגט עס נישט, אבער עס קען גאר זיין אמאל טראכט ער, וואס האב איך מיט דעם א שייכות? ס'איז גארנישט, זיין מציאות איז גארנישט לגבי מיר. און אפילו אז ס'וועט שוין ארבעטן, איז דער אום, איז דער יצר הרע דאך א אומן, וועט ער אים שוין צוברענגען במשך הזמן, ס'זאל ווערן אפגעשוואכט אין גאנ, ביז אז ס'וועט אינגאנצן נתבטל ווערן. וואס דארף מען דא טון? הווי מתפלל. געוואלדיג וואס דער רבי איז דא מחדש ווי די משנה ווערט ליכטיג און און געשמאק און פארשטאנדיג וואס דא טוט זיך. וואס דארף ער טון? אז ער בעט דעם אויבערשטן אז ער זאל אים העלפן. וואזוי? בטובו ובחסדו חסד חינם. כמאמר רזל, די גמרא זאגט אין סוכה, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. אן דעם אייבערשטן קען ער נישט ביישטיין דעם יצר הרע. ממילא מוז מען אנקומען צו דעם אייבערשטן, אז ס'דארף זיין דער הווי מתפלל, זיי מתפלל צו דעם אויבערשטן אז ס'זאל זיין שלומה של מלכות, און דער אייבערשטער זאל דיר געבן די הבנה אין שלומה של מלכות, מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא, וועסטו צוקומען צו דעם מצב אז ס'וועט נישט זיין דער אופן פון איש את רעהו חיים בלעו. איז אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, און ער בעט דעם אייבערשטן ער זאל אים העלפן בטובו ובחסדו חסד חינם בכל הנל, אין דעם גאנצן ענין פון דעם ענין פון ס'זאל נישט זיין חיים בלעו, ביז אז דורך דער ביז אז דורך דער מלכותא דארעא זאל ער מכיר זיין און דערפילן דעם אויבערשטנ'ס מלכות, און במילא העט עס נישט זיין דער ענין פון האבן דעם ענין פון איש את רעהו חיים בלעו. דער רבי זאגט אין הערה דרײַסיק, א געשמאקע געשמאקע הערה, על פי הנל, לויט וואס מען האט ערשט געלערנט, תובן השייכות לבעל המאמר, רב חנינא סגן הכהנים, ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג, פארוואס דעם מאמר זאגט דווקא רב חנינא סגן הכהנים. שיש אומרים שהיה מעשרה הרוגי מלכות, ער איז געווען איינע פון די צען הרוגי מלכות, שהמלכות הרגו אותם, בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, זיי האבן עס נישט געקענט טאן אן דעם אייבערשטן. און ווי ס'שטייט אין מדרש אלה אזכרה, און אין די מעשה פון עשרה הרוגי מלכות, שטייט די ווערטער פון רבי יודא בן בבא ועוד. רבי יודא בן בבא וואס איז געווען איינער פון די עשרה הרוגי מלכות האט געזאגט, אנו חייבים מיתה למלך גדול ונורא. והוא מסר אותנו ביד מלך כו' איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס רב חנינא סגן הכהנים וואס ער איז געווען דער פון עשרה הרוגי מלכות ווייסט ער אז די מלכות וואס איז דא קומט פון מלכות פון דעם אייבערשטן צו בשליחות פון דעם אייבערשטן האט זי עס געטאן דער רבי האט דאך געזאגט אין די הערה אז ס'איז נאר יש אומרים נישט אלע האלטן אז ער איז געווען פון עשרה הרוגי מלכות, זאגט דער רבי אין דעם אין דעם שולי הגיליון, ס'דא א שטערנדל אין די הערה אין שולי הגיליון, איז ספר הדורות, דיבור המתחיל ורבי עקיבא נהרג, אזוי אויכעט אין טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקפ סעיף ב, פון ברענגט זיך דארטן, שטייט בכ"ה בו, כ"ה בסיון, נהרג רבי שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל ורבי חנינא סגן הכהנים. איי שטייט דאך קלאר אז ס'איז אזוי, זאגט דער רבי, אבער פארוואס איז נאר יש אומרים, אבל במדרשים, אין איכה רבה, און אין מדרש תהילים און אין נאך, און אין די מדרש וואס דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה, מדרש אלה אזכרה, און אויכעט אין מחזור, אין יום הכיפורים, ווען מען זאגט דעם פיוט אין די עבודה, זאגט מען דעם פיוט פון אלה אזכרה, און אויכעט אין די קינות פון ארזי הלבנון, איז ער נישט גערעכנט פון די צען, לא נמנה מעשרה, זייער געשמאק. אות וואו. דערמיט וועט זיין מובן דער ווייטערדיגער המשך פון דער משנה, אלע שאלות אראפגעגיין, געשמאק, וואס מיינט דאס דער ענין פון מילי דחסידותא, אז ס'איז א ענין וואס מ'דארף צוקומען, מ'דארף מתפלל זיין בשלומה של מלכות, צו דערהערן די מלכותא דרקיעא, דאס וועט אים צוברענגען אז השוה ומשוה קטן כגדול, אז ער זאל קוקן אויף יענעם פונקט ווי ער איז, ס'נישטא ביי אים קיין ענין פון מבטל זיין יענעם, יענער נישט איינגעשלונגען אין אים, געשמאק. געבליבן איין שאלה נאך, וואס איז די שייכות פון דעם ערשטן חלק אין משנה, ביז די משנה פון ר' חנינא בן תרדיון, וואס ער רעדט וועגן שנים שיושבין, לכאורה האט דאך עס געפאסט אריין בעסער אין די קומענדיגע משנה, שלושה שאכלו, און אז צו ס'איז דא דברי תורה צו נישט, די מעלה פון דברי תורה, און דער חסרון פון נישט דברי תורה, שטימט דאך עס מיט דעם מאמר פון דעם צווייטן חלק וואס ס'שטייט אין די אין די משנה. יא, פון רב חנינא בן תרדיון. האט עס געדארפט שטיין אין דעם המשך וואס שטייט דארט פון וועמען פון רב שמעון אומר. אריינגעפאסט א סך מער דארט. אין אות ו' זאגט עס דער רבי, ענטפערט. דערמיט וועט זיין מובן דער ווייטערדיגער המשך פון דער משנה, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה כו'. געוואלדיג, ווי געשמאק דאס איז דער ענטפער, פשוט כפתור ופרח האט דער רבי שטעלט צו וואס איז די שייכות לכאורה, איך זע די צווייטע משנה רעדט דארט פון רב שמעון, וואס ער זאגט דארט אין שלושה שאכלו, און דאך רעדט וועגן שניים שיושבים, האט עס אריינגעפאסט דארט בעסער, פארוואס האט עס אריינגעשטעלט אין די משנה? געוואלדיג, מיט דעם פארשטיין וואס די שייכות איז פון דעם. דערמיט וועט זיין מובן דער ווייטערדיגער המשך פון דער משנה שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה וכו', דער ריכטיגער באווייז אז דער אדם וואס האלט ביי מילי דחסידותא, נאכדעם ווי ער האט געלערנט תורה כדבעי און איז זהיר אין מצוות, האט באמת מבטל געווען זיין געפיל פון התנשאות און גאוה לגבי דעם זולת, ווי ווייס איך אז ער האט מקיים זיין וואס רב חנינא רב חנינא סגן הכהנים זאגט אז התפלל בשלומה של מלכות האט עס אים געברענגט צו דעם ענין פון ביטול ווי ווייס איך עס מיט דעם וואס מען ברענגט גלייך דעם רב חנינא בן תרדיון שניים שיושבים ווייטער געוואלדיג ווי דער רבי דאס ארויס זאגן פון אז ווי ווייס איך אז ס'האט אים געברענגט אז אז ער איז מבטל דעם געפיל פון התנשאות און גאוה לגבי דעם זולת איז אין דעם וואס אויך זיין לערנען תורה איז אין אן אופן ווי לערנט ער תורה שניים שיושבים כו' ס'איז שניים שיושבים ס'איז נישט ער איז גרעסער ווי יענעם ווי דער רבי גייט מסביר זיין זייער געשמאק דער רבי פרעגט ערשט א שאלה אין דער הערה 31 ומה שמתחיל שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים לכאורה וויל ער דאך ארויסברענגען אז נאך דעם ענין וואס רב חנינא סגן הכהנים זאגט אז זאלסט מתפלל זיין בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל דיר העלפן זאלסט צוקומען צו א דרגה אז זאלסט לערנען פון שלומה של מלכות מלכותא דרקיעא און ס'זאל זיין השוה ומשוה קטן וגדול ער בא דיר יענער זיין די זעלבע זאך האט ער געדארפט אנהייבן די משנה שניים שניים שיושבים וואס איז דאס שניים שיושבים ואין ביניהם רב חנינא בן תרדיון הייבט אן מיט די פארקערטע זאך אז א מושב לצים האט געדארפט אנהייבן מיט שניים שיושבים ועוסקים בתורה, אז ער איז צוגעקומען צו די דרגה אז ער האלט ביי שניים שיושבים ועוסקים בתורה, א געוואלדיגע שווערע שאלה, זאגט דער רבי כי זה בא בהמשך ישר להשלילה איש את רעהו חיים בלעו. וויבאלד ער האט דערמיט געענדיגט, רבי חנינא סגן הכהנים ענדיגט מיט די ווערטער אז ער איז צוגעקומען צו די דרגה פון איש את רעהו חיים בלוי, וואס פאסט גלייך נאך דעם? גלייך נאך דעם פאסט דער ענין פון מושב לצים. וואס מיינט דאס? דער רבי איז מסביר זייער געשמאק. דפירושו, שאפילו עוסקים בתורה, זיי לערנען אין תורה, שניים שיושבים ועוסקים בתורה, און ער זאגט נישט איז איז איז שכינה שרויה ביניהם, נאר ער זאגט דעם ענין פון שניים שיושבים, הם עוסקים כל אחד, שאפילו עוסקים בתורה, הם עוסקים כל אחד לבדו, ואינם מתחברים ללימוד בחברה וקוראם לצים כפי שבגאוותו וגאונו מתלוצץ כל אחד בקרבו בידיעת חברו דער רבי ברענגט אראפ פון מדרש שמואל בתחילתו דערפאר איז ער ממשיך אין די משנה דארטן רבי חנינא בן תרדיון מיט שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה זיי לערנען נישט צוזאמען במילא יעמאלט דאס ענין פון ענין פון לצים זייער געשמאק דער ביאור, וואס איז דער ביאור אין דעם וואס מען ברענגט אראפ די משנה, דעם מאמר פון רב חנניה בן תרדיון גלייך נאך רב חנינא סגן הכהנים, דער רבי מסביר והביאור. דער רבי לייגט צו אין הארה 32 נאך א געשמאקע נקודה, יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט לויט די הארה פון 30, וזוהי השייכות לרב חנינא בן תרדיון, שהיה מעשרה הרוגי מלכות. דערפאר זאגט דאס רב חנינא בן תרדיון זאגט דעם מאמר אויף שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה פארוואס רב חנינא בן תרדיון שהיה מעשרה הרוגי מלכות לכל הדעות נישט אזוי ווי רב חנינא סגן הכהנים והיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים ונשרף וספר תורה עמו ווי האט ער געלערנט? ער האט געלערנט אויף א אופן מקהיל קהילות ברבים ער געווען צוזאמען מיט זיי גלייך מיט זיי

און מ'רעדט דאך וועגן אים אין פרקי אבות, אז מ'רעדט שוין אז ער האט שוין געלערנט און ער היט מצוות און ער וויל אנקומען צו זיין מאן דבעי למהוי חסיד, ממילא איז אלץ איז ביי אים א טפל'דיגע זאך, ביי אים איז תורה דער עיקר. ווי דער פסוק זאגט, דער פסוק אין ירמיה, אל יתהלל חכם בחכמתו, הגיבור בגבורתו, און עשיר בעשרו. ירמיה הנביא זאגט אז א מענטש זאל זיך נישט גרויס האלטן אז ער איז א חכם, ער זאל זיך נישט גרויס האלטן מיט דעם וואס ער איז א גיבור, ער זאל זיך נישט גרויס האלטן מיט דעם וואס ער איז א עשיר, פארוואס? זאגט דער רבי אין סוגריים, וואס חכמה, גבורה און עשירות זענען זאכן וואס ענדערן זיך אין גאנג פון זמן. במשך הזמן בייט זיך עס, נישט אלעמאל איז מען דער חכם, נישט אלעמאל איז מען דער גיבור, נישט אלעמאל איז מען דער עשיר. וואס זאגט, וואס ענדיגט ירמיה הנביא דארטן? אם בזאת יתהלל, השכל וידוע אותי, לערנען תורה און וויסן דעם אייבערשטן. פארוואס איז דאס? תורה איז א זאך וואס איז שטענדיג, נישט ווי די אלע אנדערע דריי זאכן, ס'איז נצחית, ווי ס'שטייט דער לשון כי הם חיינו ואורך ימינו, אלעמאל, ועל דרך ועל דרך רז"ל, ווי די גמרא זאגט אין משנה און אין ברייתא אין סוף קידושין, מניח אני את כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אלא תורה, פארוואס? ווייל די תורה וועט זיין גוט פאר אים סיי בנערותו און סיי בזקנותו, איז דערפאר לערנט ער תורה, זעה איך אז תורה איז נצחית, די אלע אנדערע זאכן איז נישט. וויבאלד אז תורה איז דער אמת'ע מהות פונעם עוסק בתורה, וואס איז זיין מציאות? פון דעם וואס לערנט תורה זיין מציאות איז תורה, איז מובן אז דער ביטול פון זיין מהות און מציאות ווערט געמאסטן לויט'ן הרגש הביטול וואס ער האט ביים לערנען תורה. ווי קען איך מעסטן? דער ביטול זיינער ווערט געמאסטן לויט ווי דעם הרגש הביטול ווי ער לערנט תורה ווי דער רבי גייט עס מסביר זיין און דא איז דער דיוק שניים און דאס איז דער דיוק שניים שיושבים וכו' כל זמן אז דער לומד איז מרגיש אז ער איז איינער וואס יושב ועוסק בתורה ער איז דער חכם ועוסק ומחדש חידושים אין תורה איז זיין לערנען נישט באופן פון שניים שיושבים ס'איז נישט קיין שניים שיושבים נישט ווי צוויי וואס לערנען זיצן נישט ביי גלייך ער לערנט נישט מיט יענעם גלייך ווי ער און יענער זענען די זעלבע אין א גלייכער ישיבה ס'איז נישט וויבאלד ער האלט זיך ער האלט נאך ביי דעם דרגה ער האלט זיך פאר א ראש ישיבה ער האלט זיך א ראש ישיבה, און דעם צווייטן, וואס האלט ער דעם צווייטן? ווי איינער וואס זיצט ווי א תלמיד, און ווער ווייסט אין וועלכע שורה. די גמרא דערציילט אין בבא קמא, אז אין די צייט וואס מען האט געלערנט יעמאלט, איז געווען שורות, און ער קוקט אויף יענעם, ווי ער איז א תלמיד וואס זיצט אין א אונטערשטע שורה פון אים, און ווער ווייסט, אפשר טראכט ער גאר אז ער זיצט גאר אין די לעצטע שורה, ווי קען ער זיין גלייך מיט אים? ממילא איז ער נאך נישט בטל ווי ס'דארף צו זיין. דווקא ווען ער איז בטל מיט א אמת, זיין מציאות ווערט א ענין פון נאר תורה, דעמאלט איז זיין לימוד מיט'ן רעהו אינעם וכו' אינעם אופן פון שניים שיושבים, שניים שיושבים. ווערט דאס שניים שיושבים כאחד, נישט פילנדיג די מעלה פון איין לומד לגבי דעם צווייטן. ער פילט אז ער איז גלייך ווי יענעם, און ס'איז חס ושלום נישטא דער ענין פון חיים בלעו. וואס ווערט יעמאלט? יעמאלט ענדיקט צו ר' חנינא בן תרדיון און דעמאלט ווערט שכינה שרויה. וואס מיינט שכינה שרויה? ס'האט צו טון אויך צו דעם ענין, וואס ווי געזאגט פריערט, אז דורך דעם וואס ער איז מתפלל בשלומה של מלכות, וועט אים דער אייבישטער העלפן, אז ער וועט קומען צו א דרגה, אז ער וועט אנהייבן מורא האבן פון מלכותא דרקיע, וועט אנהייבן מורא האבן פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וואס ווערט יעמאלט? יעמאלט וועט ווערן די שכינה שרויה. וואס איז שכינה? שכינה איז דער גילוי פון מלכותו של הקדוש ברוך הוא. דורך דעם דאווענען, וועט ווערן ביי אים נתגלה, וועט ווערן ביי אים דער ענין פון שניים שיושבים כאחד, עס וועט ווערן ביי אים יעמאלט דער גילוי, שכינה וועט ווערן ביי אים גילוי ממש בגילוי, עס וועט דאך ווערן א העכערע דרגה אין זיין גילוי ביי אים דער ענין פון שכינה. כידוע, דער אלטער רבי אין תניא זאגט אין פרק ו', בשעת א איד, בשעת א איד פועלט ביי זיך דעם ביטול דורך הווי מתפלל בשלומה של מלכות כנ"ל, אז ער איז בבחינת שניים שיושבים, דעמאלט איז שכינה שרויה. וואס מיינט דאס? עס ווערט נתגלה די בחינה פון מלכותו של הקדוש ברוך הוא מלכותא דרקיעא, ווי דאס איז מצד עצמו. לכתחילה דארפסטו אנקומען דורך התפלל בשלומה של מלכות, וואס ווערט אז דו קומסט צו די דרגה פון עס וועט נישט זיין איש את רעהו חיים בלעו, און דאס מקיים זיין שניים שיושבים כאחד, וואס דעמאלט ווערט נתגלה מלכות פון הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, נישט נאר דורך התלבשות אין מלכותא דארעא, עס קומט דעם אייבערשטן אליין גלייך, וואס דורך דעם ווערט די שלימות היראה און ביטול צו אלוקות, ווי דאס איז מצד הקדוש ברוך הוא, נישט מצד דעם וואס דארפסט אנקומען צו מתפלל בשלומה של מלכות. אות ז, דערברענגען אז דער ביטול ווערט א ביטול צו אלוקות, עס ווערט נישט נאר א לימוד ביחד, עס ברענגט דיר צו א מצב וואס דו ווערסט בטל צו אלוקות, ווי מען גייט לערנען אין אות ז, על פי כל הנל וועט מען דאך פארשטיין דעם לשון און דעם סדר אין פסוק, ס'איז דא א פסוק אין מלאכי, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, יעמאלט האבן זיך צוזאמגערעדט די יראי השם, די וואס האבן מורא פונעם אייבערשטן איינער מיט'ן צווייטן, איינער מיט זיין חבר, שטייט דארטן ויקשיב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, דער אייבערשטער האט זיך צוגעהערט און געזען אז זיי האבן זיך צוזאמגערעדט צווישן זיך ווי ס'דארף צו זיין, און דער אייבערשטער האט זיך צוגעהערט און האט האט זיך צוגעהערט און האט עס געהערט און האט עס פארשריבן אין א ספר זיכרון לפניו, פאר וועמען? דאס איז אלץ ליראי השם ולחושבי שמו. ולכאורה, דער רבי פרעגט א שאלה אויפן פסוק, וויבאלד מען רעדט דא וועגן שניים שיושבים, ויש ביניהם דברי תורה, יא וועגן וואס רעדט מען דא? וועגן שניים שיושבים און יש ביניהם דברי תורה, יעמאלט איז די רעדע פון נדברו יראי השם, זיי רעדן זיך צוזאמען אין תורה, יעמאלט ויקשיב השם, ס'איז דאך א געוואלדיגע שאלה פארוואס רופט מען זיי אן יראי השם? ס'האט געדארפט שטיין אז נדברו לומדי לומדי לומדי תורה, לומדי השם, וואס איז די רעדע פון יראי השם? ווי קומט אריין דא דער יראי השם? און דאס און וואס איז דא נוגע זיי אנצורופן מיט דעם תואר? אז נדברו איש אל רעהו, מ'איז מדגיש יראי השם במילא ווערן פארשטאנדיק לויט לויט אלס וואס מיר האבן געלערנט ביז יעצט וועט דא ווערן פארשטאנדיק נאך א געוואלדיגע נקודה דאס וואס יש ביניהם דברי תורה שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה פועלט אז שכינה שרויה ביניהם איז דערפאר ווייל דער נדברו איז אין אן אופן פון יראי השם שטימט זייער גוט ווען קען זיין דער אופן פון פון שניים שיושבים כאחד און שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, ווען קען עס זיין, ווען זיי זענען יראי השם. דורך מלכותא דרקיעא, די די די דארעא, קומען זיי צו צו מלכותא דרקיעא, זיי קומען צו צו יראי השם, יעמאלט קען ווערן דער ענין פון אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, אין א אופן פון צוזאמען די זעלבע זאך. געוואלדיג וואס דער פסוק מיינט דא מיט דעם אז נדברו יראי השם, דאס ברענגט עס. ביי זיי איז דורך דעם מתפלל בשלומה של מלכות, וכיוצא בזה, וואס ווערט ביי זיי? ביי זיי ווערט דער ענין פון די יראה פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אין אן אופן גלוי ניכר ונרגש, א געוואלדיגע סגולה און א עצה וואס דאס גיבט מען זיך להתפלל בשלומה של מלכות, עס וועט צוקומען צו די העכסטע דרגה אין א אופן גלוי וניכר ונרגש צו האבן דעם ענין פון יראה פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אזוי אז זייער נדברו אין תורה איז מצד דעם וואס זיי זענען אין דער דרגה פון יראי השם איש אל רעהו. דורך דעם ווערט דער ענין פון נדברו דער היפך פון איש את רעהו חיים בלעו וואס שטייט דאך דער לשון נדברו יראי השם איש אל רעהו די הדגשה אויף דער רעהו מיט אלץ דערפאר קומען זיי צו צו דורך זייער לימוד התורה דו ווייסט וואסער דרגה זיי קומען אן זאגט זאגט מלאכי זיי קומען צו דער מדרגה פון חושבי שמו יראי השם חושבי שמו מיינט זיי האלטן טייער און ערליך דעם נאמען פון דעם אייבערשטן זיי האבן אין זיך אזא יראת השם, א יראת מלך מלכי המלכים, אז האלטן גאר טייער און ערליך דעם נאמען פון דעם אייבערשטן. ביז ער צו דערפאר קומען זיי צו דורך זייער לימוד התורה צו דער מדרגה פון חושבי שמו, כולל אויך אז ביי זיי דערהערט זיך נאך א טיפערע נקודה, ביי זיי דערהערט זיך אז כל התורה איז שמותיו של הקדוש ברוך הוא ווי דער רמבן ברענגט אין די הקדמה אין אויף פירוש אויף תורה ברענגט ער אז וואס און דער זוהר ברענגט עס אראפ אז כל התורה איז שמותיו של הקדוש ברוך הוא זיי קומען צו א דרגה אז זייער גאנץ תורה איז שמותיו של הקדוש ברוך הוא דאס איז געווען אין שבת פרשת שלח תשל"ה